אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! פרייליכן חנוכה רבותי! א לעכטיגע לעכטיגע צייט! wow! מעכי האט מיר אריינגעשיקט א גארדזשעס קאמענט נאך פאריגע וואך נאכנישט געהאט קיין טשענס עס צו מענטשענען, ער זאגט אזוי, איך האב א טרעמענדעס הכרת הטוב פאר די שיעור, מורא'דיג געשמאק צו הערן, זאכן וואס כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען סאדענלי באקומען קאלער, די מעשה פון די עקודים און נקודים אויסגעארבעט פונקטליך, און די מעשה פון יהודה און תמר וואס כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען, ס'איז מורא'דיג שיין, איך שפיר מיך מורא'דיג קאנעקטעד צו די פרשה, איין קאמענט האב איך דיר. אז האסט ארויסגעברענגט ביי די מעשה פון יהודה און תמר אז יהודה איז געגאנגען דארטן שניידן די וואל פון זיינע שעף ווייל ער האט זיך געוואלט דיסטרעקטן פון די גאנצע מעשה דארטן מיט יוסף און מען האט אים די ברידערס האבן אים געבלעימט מען האט אים אראפגענידערט פון די מלוכה סאו ער איז זיך געגאנגען שניידן די שעף זיך צו דיסטרעקטן ער זאגט אז עס איז אבער קאנטרעדיקטינג צו וואס איך האב געזאגט בשם די רשב"ם דארטן מיט די מעשה פון יעקב און די שר של עשיו אז יעקב האט געוואלט אנטלויפן און די מלאך האט אים דארטן אנגעהאלטן אז ניין פעיס דיין טשעלענדזש און לפי זה האט ער אים טאקע א נאמען געגעבן ישראל, ווייל די פשט פון ישראל איז כי שרית, אז דו האסט דיך געשטארקט איבער א מלאך אלקים אז דו האסט יא געפעיסט דיין טשעלענדזש, איז אז ווען א מענטש האט א טשעלענדזש זאל ער עס יא פעיסן, אז נישט איטס גאנע קאם בעק ענד האנט הים פאר די רעסט אוו היז לייף. סא איך הער, זייער א וויכטיגע פוינט טאקע. אבער אבער אסאך מאל דארף מען, מען דארף טאקע דיעלן מיט די פעין, אבער עט סאם פוינט דארף מען זאגן, די רעסט לאז איך איבער פארן אייבערשטן, און זיך יא גיין דיסטרעקטן, יא גיין ווערן פאזיטיוו, און די פאזיטיוויטי, ווי לאנג די, ווי לאנג די מענטש איז איז טרעפט אין זיין אין זיין צודריקטע מחשבה, קען ער אסאך מאל נישט טרעפן דעם סאלושען עניוועי. סאו אסאך מאל דארף מען זיך יא גיין דיסטרעקטן. באט באט יא, אינטערעסאנטע פוינט, שכוח מעכי פארן אריינשיקן דעם קאמענט. סאו הייבן מיר אן פרשת מקץ בשם השם נעשה ונצליח, ויהי מקץ שנתים ימים, ס'איז געווען נאך צוויי יאר נאכדעם וואס יוסף האט פותר חלום געווען דארטן פאר די שר המשקים שר האופים און ופרעה חולם סאו פארוואס איז ער געווען נאך עקסטערע צוויי יאר בעצם האט ער געדארפט נאר זיין צען יאר אין דזשעיל לויטן מדרש און ער האט געדארפט זיין ער ער האט באקומען נאך צוויי יאר ווייל ער האט געזאגט דארטן צוויי מאל די לשון פון זכירה זכרתני הזכרתני האט ער געזאגט דארטן פאר שר פארן שר המשקים וואס בעצם מעג א מענטש טון השתדלות נאר וויבאלד יוסף איז אזא גרויסע צדיק האט זיך די אייבערשטער מדקדק געווען מיט אים כחוט השערה מילא וואס עפעס

עס הייסט דא ופרעה חולם, ווער נאך? זאגט דער מדרש אז יוסף אליינס האט אויכעט גע'חלומ'ט דעם זעלבן חלום ווי פרעה, און מען האט שפעטער געזען טאקע אז פרעה טרייט צו פארטוישן די דעטאלן פונעם חלום, כדי טאקע צו טשעלענדזשן דעם יוסף צו זען צו ער ווייסט וואס ער רעדט, און יוסף האט אים א גאנצע צייט געזאגט ניין ניין נישט אזוי פרעה האסטו גע'חלומ'ט, האסט גע'חלומ'ט אזוי, און והנה וואס איז געווען די חלום, והנה עומד על היאור פרעה שטייט אויפן נילוס, זאגט דער הייליגער רשי ויהי מקץ כתרגומו מסוף, וכל לשון קץ סוף הוא, וואס הייסט רשי זאגט ויהי מקץ ס'איז געווען די ענדע פון די צוויי יאר, און פרעה איז עומד על היאור, זאגט רש"י, כל שאר הנהרות אינם קרויים יאורים, אלע אנדערע טייכן פון די גאנצע וועלט הייסן נישט קיין יאור, ס'הייסט נהרות, א נהר, חוץ מנילוס, די נילוס איז די איינציגסטע טייך פון די וועלט וואס הייסט יא יאור, פארוואס? מפני שכל הארץ עשויים יאורים יאורים, א יאור איז א מען מעיד טייכל, אזוי ווי ווייל די גאנצע לאנד האט געצויגן א טייכל, א מען מעיד טייך, אזעלכע קענאלן, אזוי ווי. צו זייערע פעלדער, ווי די ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם. און יעדער האט געצויגן אזא קאנאל צו זיין אייגענע פעלד, לפי שאין גשמים יורדין במצרים תדיר, כשאר ארצות, ווייל עס פלעגט נישט זיין קיין סאך רעגן דארטן אין מצרים. מילא אין ארדער צו קענען באוואסערן די פעלדער האט זיך יעדער געמוזט מאכן אזא מען מעיד קאנאל, כדי אז די נילוס ווען ס'קומט ארויף זאל עס באוואסערן זייערע פעלדער. וועגן דעם איז עס די איינציגסטע טייך אין די גאנצע וועלט וואס הייסט א יאור און נישט קיין נהר. און והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה, פון דעם פון דעם טייך קומט ארויס זיבן קיען, יפות מראה בריאות בשר, מורא'דיג געשמאק אין אויסזעהן, ותרעינה באחו, זענען ארויסגעגאנגען גלייך נעבן דעם טייך דארטן ביי די וועט לענד, דארטן וואו ס'וואקסט די הויעכע גראזן, זענען זיי געגאנגען פאשענען, און די סיבה פארוואס זיי זענען געגאנגען פאשענען ממש נעבן די טייך איז כדי צו ווייזן אז נאר אין מצרים וועט זיין די זאטע יארן, נישט אין די ארומיגע לענדער ארום און ארום. יפות מראה, זאגט דער הייליגער רשי, סימן הוא לימי שובע, דאס איז א סימן פאר די זיבן זאטע יארן שהבריות נראות יפות זו לזו, די די מענטשהייט זענען מורדיג געשמאק און מורדיג פאראייניגט איינער מיטן צווייטן, שאין עין בריה צרה בחברתה, מען פארגינט זיך איינער דעם צווייטן, ווען ס'איז דא שפע, ווען די עקאנעמי גייט גוט, פארגינט יעדער אז א צווייטער זאל מאכן א דאלער, אבער ווען די עקאנעמי גייט שוואך, הייבט זיך אן די קאמפעטישן. די זעלבע זאך ווען ווען א מענטש האט נישט קיין בטחון בהשם און ער מיינט אז ער אליינס כחי ועוצם ידי און איך ווען נאר ווען איך טו השתדלות נאר דעמאלטס דעמאלטס איז זעהט מען קאמפעטישן מען פייט זיך איינער מיטן צווייטן ווייל דו נעמסט מיר אוועק אבער ווען א מענטש ווייסט אז ס'איז דא אינפיניט עבאנדענס פאר יעדעם איינעם האט ער נישט וואס צו האבן קיין קאמפעטישן פונקט פארקערט ער לעבט בשלום מיט זיין מיט זיין קאמפעטישן ווייל ער ווייסט אז יענער קען קען פון אים גארנישט צונעמען איז באחו זאגט רשי באחו מיינט באגם אין די וויזע אין די אין די וועטלענד דארטן נעבן דעם טייך. מריש"ק בלע"ז כמו ישגא אחו ברענגט זיך רשי א ראיה פון איוב וואס דארטן שטייט אויך די ווארט אחו און דארטן מיינט עס אויך וויאזוי קען וויאזוי קען די ביי די וויזע וואקסן אן קיין וואסער קיצור דארטן אין די קאנטעקסט פון איוב האט רשי האט זיך דא א ראיה אז אחו מיינט די פלאץ נעבן די וואסער והנה אי אין די חלום די פרעה חלומ'ט אז שבע פרות אחרות ס'קומט ארויס נאך זיבן קיען עולות אחריהן. מן היאור, און וואס איז געווען רעות מראה ודקות בשר, עס איז געווען מורא'דיג שלעכט אין אויסזעהן, און מורא'דיג אויסגעדארט, און ותעמודנה, און זיי זענען, זיי האבן זיך געשטעלט אצל הפרות על שפת היאור, זיי זענען געשטאנען און זיי האבן געפאשעט צוזאמען מיט די גוטע קיען, כדי צו אילוסטרעיטן אז ווען די זאטע יארן וועלן זיך ענדיגן, וועט נישט ממש רייט עוועי קומען די הונגער יארן, ווייל עס וועט דאך נאך זיין איבערגעבליבן. עסן דארטן אין מצרים, מילא וועגן דעם זענען זיי נאך געשטאנען נעבן די גוטע קוען פאר זיי האבן זיי אויפגעגעסן, זאגט די הייליגע רשי ודקות בשר, טינב"ש בלע"ז לשון דק. סאו פארציילט אונז די תורה ווייטער אז ותאכלנה הפרות רעות המראה, די שלעכט אויסזעענדיגע קוען האבן אויפגעגעסן. ודקת הבשר די אויסגעדארטע אין פלייש האבן אויפגעגעסן את שבע הפרות יפות המראה והבריאות האבן אויפגעגעסן די גוטע געזונטע קוען און ויקץ פרעה און פרעה האט זיך אויפגעכאפט פון שלאף דאס הייסט ביי ביי הפרות רעות שטייט נישט שבע הפרות רעות ווייל פאקטיש ווען דו קוקסט אריין אין די אין די פאקטן שפעטער איז דאך נישט געווען קיין גאנצע זיבן הונגער יארן מילא וועגן דעם שרייבט נישט די תורה שבע הפרות רעות המראות נאר דארפסט עס אליינס אריין פארשטיין אין קאנטעקסט, און ס'פשוט איך שרייב נישט שבע ווייל ס'איז טאקע נישט געווען, עט די ענד אוו די געים איז עס נישט געווען קיין זיבן הונגער יארן. און ויקץ פרעה, פרעה האט זיך אויפגעכאפט, פארוואס האט ער נישט גלייך גע'חלומ'ט ווייטער וואס האט ער זיך געדארפט קודם אויפכאפן ווייל מ'האט געוואלט פון הימל אז ער זאל האבן פאר אפאר סעקונדעס ישוב הדעת, א מינוט ער זאל כאפן אזוי ווי די דיטעילס וואס ער האט גע'חלומ'ט, און הערשט נאכדעם וואס ער האט רעדזשיסטערט אין זיין מיינד וואס ער האט גע'חלומ'ט ביז יעצט, איז ער צוריק געגאנגען שלאפן. כדי צו צו אים ממשיך זיין אז ער זאל כאפן אז אלעס איז יעדע דיטעיל ער זאל געדענקען אלע דיטעילס בעיסיקלי זאגט הייליגע רש י ותאכלנה סימן שתהא כל שמחת השובע נשכחת בימי הרעב פארוואס עפעס אויפגעגעסן וואס וואס קומט דאס אילוסטרעיטן עס קומט אילוסטרעיטן אז די שמחה פון די זאטע יארן וועט ווערן אינגאנצן פארגעסן אין די הונגער יארן. אז ס'וועט זיין אזוי שווער. ויישן, ער איז צוריק איינגעשלאפן דער פרעה ויחלום שנית, ס'האט גע'חלומ'ט נאכאמאל א חלום וואס האט געהאט, וואס איז געווען זייער סימילער צו די ערשטע חלום, והנה, ס'איז געווען אזוי, שבע שבלים עולות בקנה אחד, ס'קומט ארויס אויף איין קנה, אויף איין סטעם, אויף איין שורש קומט ארויס זיבן זאנגען, בריאות וטובות, זאגט דער הייליגער רשי בקנה אחת, טודל בלעז. און וואס איז דאס בריאות? זאגט רש י שיינש בלעז אזוי גאנץ און שיין. און והנה אה שבע שבלים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהם נאכדעם וואקסן ארויס נאך זיבן זאנגען אויסגעדארטע און אויסגעקלאפט פון א מזרח ווינט. און דא אויב דו באמערקסט שטייט שוין נישט בקנה אחד ווייל ביי די זאטע יארן גייען אלע זיבן יארן זיין איקוועלי געשמאק און גוט אבער ביי די שלעכטע ביי די הונגער יארן וועט יעדע יאר זיין איינס ערגער פונעם צווייטן וועגן דעם איז עס נישט געווען בקנה אחד אזוי ווי פריער זאגט די הייליגע רש י ושדופות הלייש בלעז, וואס הייסט אז שקיפן קדום, אז אזוי ווי די תרגום זאגט שקיפן קדום, אז ס'איז געווען חבוטות, ס'איז געווען אויסגעקלאפט פון די מזרח ווינט, לשון משקוף ס'איז אזוי ווי א שוועל, החבוט תמיד על ידי הדלת המכה עליו, וואס ווערט אגאנצן טאג צוקלאפט פון דעם טיר וואס קלאפט עס צו, סאו די זעלבע זאך דא איז די תרגום. שקיפן, אז ס'איז אזוי ווי א משקוף וואס ווערט א גאנצן טאג צוקלאפט. קדים, רוח מזרחית א מזרח ווינט שקורין ביסא בלעז, וואס הייסט עס איז א טרוקענע שטארקע ווינט וואס איז זייער זייער שווער פאר תבואה. איז ותבלענה השבלים הדקות, האט ער ווייטער גע'חלומ'ט אז די דינע אויסגעדארטע שבלים זאנגען טוען איינשלינגען את שבע השבלים הבריאות והמלאות די פילע און פעטע, און ויקץ פרעה, פרעה האט זיך אויפגעוועקט אבער דא איז ער שוין נישט צוריק געגאנגען שלאפן, ווייל והנה חלום ווייל דאס איז געווען די חלום, דאס איז געווען די סוף פונעם חלום, און ער האט פארשטאנען והנה חלום אז ס'איז איין לאנגע חלום, ס'איז נישט קיין צוויי עקסטערע חלומות, ווייל ס'איז געווען די זעלבע קאנטעקסט, די זעלבע, מ'וועט שפעטער זען אז די חרטומים האבן טרייען עס צו צוטיילן אויף צוויי דיפרענט מיני חלומות, און פרעה האט אבער געוואוסט אינסטינקטיוולי אז דאס איז איין לאנגע חלום. און דא, אז דו באמערקסט, ביים צווייטן מאל אויפשטיין שטייט שוין יא והנה חלום, און אט איז א חלום, ווייל ביים ערשטן, ווען ער האט זיך אויפגעכאפט, האט ער געהאט, האט ער געהאלטן נאך א חלום ווי, קיען עסן אויף דעם צווייטן קי, וואס דאס קען זיך קען נאך א מענטש משים זיין על הלב, אז איין קי זאל אויפעסן דעם צווייטן קי, מילא וועגן דעם האט ער נישט רייט עוועי געטראכט והנה חלום אז דאס איז א חלום, אבער יעצט ווען ער האט געזען אז שיבולים עסן אויף איינעם דעם צווייטן, דאס מאכט דאך שוין נישט קיין סענס, מוז זיין אז ס'איז א חלום, וועגן דעם איז ער אויפגעדזשאמפן ווען ביים צווייטן מאל ביים אויפשטיין, און ער האט געזאגט והנה חלום, דאס מוז שוין זיין א עכטע חלום, דאס איז שוין א חלום, דאס קען שוין נישט זיין אז איך האב עקספיריענסד דא א זאך אין ריעל לייף. זאגט די הייליגע רשי הבריאות, שיינש בלעז אזוי ווי רשי האט פריער מסביר געווען ביי די קיען אז ס'מיינט גאנץ און שיין. זאגט די הייליגע רשי והנה חלום, סאו סאו פרעה האט זיך צוריק געלייגט שלאפן דאס ערשטע מאל כדי אפשר וועט וועט ער נאך חלומ'ן ווייטער ווייל ער איז געווען מורא'דיג נייגעריג וואס דא איז געווען האט ער זיך צוריק געלייגט שלאפן אז כדי ער זאל באקומען נאך קאנטעקסט אבער דא האט ער זיך שוין אויך האט ער זיך נאכאמאל געטרייט צוריק צו לייגן שלאפן און ער האט זיך שוין נישט געקענט צוריק ער האט שוין נישט געקענט צוריק איינשלאפן מילא וועגן דעם איז אויך געווען והנה חלום נאך א שלב צו וואס אונז האמיר פריער גערעדט והנה חלום והנה נשלם חלום שלם ס'האט זיך געענדיגט א גאנצע חלום לפניו והוצרך לפותרים יעצט איז ער געווען רעדי אז איינער זאל איינער זאל אריינקומען און עס פותר זיין ווייל ווען ער וואלט ווען זיך צוריק געלייגט שלאפן אפשר וואלט ער ווען באקומען נאך קלו'ס און ער וואלט ווען געכאפט וואס דא גייט פאר אבער יעצט אז עס איז געווארן א געפערטיגטע חלום האט ער שוין געמוזט צוקומען צו פותרים אז מ'זאל אים עס קומען פותר חלום זיין ויהי בבוקר ס'איז געווען צופרי ותפעם רוחו און זיין הארץ האט אים אזוי ווי זיין געוויסן האט אים אזויווי געשלאגן, און וישלח און ער איז געגאנגען, ער האט געשיקט ויקרא את כל חרטומי מצרים און גערופן אלע כישוף מאכערס פון מצרים, ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם, און פרעה האט זיי אלע פארציילט את חלומו, אבער ואין פותר אותם לפרעה, אותם איז א לשון רבים, ווייל זיי האבן עס אלע פותר געווען אזויווי אונז וועלמער זעהן שפעטער אין רשי אז ס'איז צוויי עקסטערע חלומות, דאס מיינט דאס און דאס מיינט יענץ און דער פרעה האט אבער יא געוואוסט אינסטינקטיוולי אז דאס איז איין לאנגע חלום, מילא ווי לאנג איינער איז נישט אריינגעקומען און עס פותר געווען אלעס אז אלע ביידע זענען אינטערקאנעקטעד איינער מיטן צווייטן איז ער איז ער נישט געווען צופרידן פון די פותרים און אויך ס'איז נישט געווען קיין גוטע פותרים לפרעה. ווייל ווי דער מדרש דערציילט אונז האט פרעה געחלומט סיי דעם עצם חלום און ער האט אויך געחלומט דעם פתרון נאר די פתרון האט ער פארגעסן איז ווי לאנג יעדער האט גערעדט שטותים האט ער געוואוסט ניין ניין ניין נישט דאס האב איך געחלומט דערמאנסט מיר ביטע וואס כ'האב געחלומט און קיינער האט אים נישט געקענט אזוי ווי צוטרעפן צו וואס ער האט גע'חלומ'ט אז די פתרון איז באמת. זאגט די הייליגע רשי ותפעם רוחו, זאגט די הייליגע, ברענגט רשי אראפ די טייטש פון די תרגום, אז ומטרפא רוחיה, זיין גייסט איז אים געווען אזוי צושאקלט, זאגט רשי מקשקשת בתוכו כפעמון, ס'איז געווען אזוי צושאקלט אינסייד פון אים כפעמון אזוי ווי א גלעקל. זאגט די הייליגע רשי, ווען נבוכדנצר האט געחלומ'ט צוויי יאר נאך די חורבן הבית, שטייט דארטן ביי זיינע חלומות אז ותתפעם רוחו, דא שטייט ותפעם, דארטן שטייט ותתפעם, פארוואס עפעס? לפי שהיו שם שתי פעימות איז דארטן געווען צוויי קלאפענישן, די ערשטע זאך איז געווען שכחת החלום, און די צווייטע זאך איז געווען והעלמת פתרונו, סיי ער האט פארגעסן וואס ער האט גע'חלומ'ט, און סיי ער האט נישט געוואוסט וואס די פתרון איז, מילא איז געווען דארטן אז ותתפעם, דא איז אבער געווען אז ער האט יא געדענקט דעם חלום, נאר די פתרון האט ער פארגעסן, מילא וועגן דעם שטייט עס אן א עקסטערע תיו, חרטומי זאגט רש"י אז די ווארט חרטומי איז מער אפ אויף צוויי ווערטער חר טימי וואס הייסט הנחרים בטימי מתים די וואס ווארעמען אן ביינער פון מתים כדי צו קענען זעהן כישוף פון דעם וויאזוי וואס האבן זיי געטון זיי פלעגן לייגן די ביינער פון מתים אונטער זייער ארעמעס אזוי עס זאל ווערן גוט אנגעווארעמט און זיי פלעגן ששואלים בעצמות זיי פלעגן פרעגן עתידות פון די ביינער און די ביינער פלעגן ענטפערן מיט כישוף זאגט רש"י טימי הם עצמות בלשון ארמי די ווארט טימי מיינט ביינער, בלשון ארמי במשנה, בית שהוא מלא טמיא, אזוי ווי א הויז וואס איז פול מיט ביינער פון א מת, דאס מיינט מלא טמיא, ס'איז פול מיט ביינער, סאו חר טימי, די וואס ווארעמען ביינער פון א מת כדי צו קענען זען מיט דעם בכישוף, סאו ס'שטייט אין פסוק לפרעה, ואין פותר אותם לפרעה, וואלט ווען גענוג געווען אז ס'שטייט ואין פותר אותם, וואס עפעס פעלט אויס איבערצוזאגן נאכאמאל די ווארט לפרעה, זאגט דער הייליגער רש"י, ואין פותר אותם לפרעה, פותרים היו אותם. זיי האבן עס פותר געווען, אבער לא לפרעה ס'האט נישט מיישב געווען על לבו פון פרעה, ער איז נישט געווען צופרידן פון די פתרונות, שלא היה קולן נכנס באזניו, ער האט נישט אנגענומען. א מענטש פילט ווען דו געבסט אים א פתרון פאר א חלום, ער פילט ווען דו רעדסט אמת, ווען ס'מאכט סענס, אדער ווען ס'איז הוילע שטותים. ולא היה לו קורת רוח בפתרונם, ער האט נישט געהאט, ער איז נישט צופרידן געווארן פון זייערע פתרונות, שהיו אומרים, וואס האבן זיי געזאגט? זיי האבן געזאגט אזוי, אז די ערשטע חלום מיינט אז שבע בנות אתה מוליד, ושבע בנות אתה קובר, זיבן טעכטער וועסטו געבוירן, און אלע וועלן אויסשטארבן. און די צווייטע חלום זאגט דער מדרש, רש"י קוואוט נישט די איבעריגע חלק פונעם מדרש, אבער די איבעריגע חלק פונעם מדרש אז זיי האבן פותר געווען דעם אנדערן אז ס'גייט יא ארויף אויף חלומות, אויף מלחמות, אז דו וועסט אייננעמען זיבן לענדער, און די זיבן וועלן צום סוף מורד זיין אין דיר. נאר די פראבלעם איז פארוואס איז עס נישט געווען לפרעה, ווייל א מלך וואס חלומ'ט, חלומ'ט ער פאר די כלל, ער חלומ'ט נישט פאר'ן פרט. סאו די ערשטע חלק חלום אז איך וועל געבוירן זיבן טעכטער דאס שטימט זיכער נישט, פארוואס זאל דאס איז א חלום פאר'ן פרט? פאר מיך אליינס. און ס'מאכט נישט קיין סענס אז א מלך זאל חלומ'ן פאר זיך אליינס. א מלך דארף דאך חלומ'ן פאר יעדעם איינעם. און די צווייטע חלק וואס ער רעדט, וואס עטס רעדטס פון, פון, פון, פון מלחמות, וואס דאס איז דאך יא פאר'ן כלל. אבער ענק צעטיילן דעם חלום, ענק זאגן אז ס'איז צוויי עקסטערע זאכן. איך, איך האלט אז ס'איז יא איין לאנגע חלום ביידע חלומות. ס'איז נאר אינטער, ס'איז אינטערקאנעקטעד. ס'איז איין לאנגע מעשה. נאר ס'איז דא נאך, אפשר איז דא דיטעילס וויטין וואס דיפערן. אבער בעצם איז עס איין לאנגע חלום. מילא איז ער נישט געווען צופרידן פון די חלום, פון די פתרונות וואס זיי האבן מיר געגעבן. אזוי ווי ער זאגט טאקע פריער והנה חלום, ס'איז איין לאנגע חלום, ער האט געוואוסט אז ס'איז איין לאנגע חלום, זעלבע זאך זאגט ער שפעטער ווען ער רעדט צו יוסף זאגט ער חלום חלמתי, איין חלום האב איך געחלומט, ער האט דאך געחלומט צוויי חלומות, ניין ער האט געוואוסט אינסטינקטיוולי אז דאס איז איין לאנגע חלום. איז וידבר שר המשקים האט זיך דער שר המשקים דערמאנט אז צוויי יאר צוריק בין איך געווען אין טורמע און איך האב געהאט דארטן א יוסף וואס האט מיך פותר חלום געווען און ער האט זיך ענדליך דערמאנט אז ער איז געקומען זאגן דאס און פון הימל האט מען אים געמאכט פארגעסן ביז יעצט כדי סיי פארגעסן ביז יעצט און סיי אויך אז מען האט געלאזט דעם פרעה פרעגן אלע זיינע חרטומים און אלע זיינע חכמים קודם פאר ער ברענגט ארויף דעם יוסף ווייל פון הימל האט מען געוואלט אז מען זאל קודם הערן אלע שטותים און יוסף זאל אריין קומען קריסטעל קלער זאל אריין קומען מורא'דיג קלאר אז פרעה זאל וויסן אז דער מענטש רעדט צום זאך איז וידבר שר המשקים אל פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום. און חטאי זאגט די הייליגע אור החיים הקדוש אז ס'איז א דאפלט לשון, פארוואס? ער האט געזאגט דא צוויי חטאים, איין חטא אז ס'איז אריין געפאלן א פליג אין די בעכער פון פרעה צוויי יאר צוריק, און איין חטא אז איך האב ביז יעצט געווארט אים צו מזכיר זיין לטוב. סאו פארציילט דער שר המשקים פאר פרעה אזוי, פרעה קצף על עבדיו. פרעה האט זיך מורדיג שטארק אויפגערעגט דעמאלטס, וואס עפעס? ער זאגט צו, ער רעדט צו פרעה, זאגט ער, פרעה קצף, ס'איז דאך נישט קיין כבוד אז דו זאגסט יענעמ'ס נאמען, נאר פרעה איז אזוי ווי דער פרעזידענט, ווייל דער פרעה איז, דאס איז נישט געווען זיין נאמען, ס'איז געווען א נאמען פון די מלכות. סאו מילא, כאילו דער פרעזידענט האט זיך אויפגערעגט אויף זיינע קנעכט, ויתן אותי במשמר האט מען מיך אריינגעלייגט אין דזשעיל בית שר הטבחים. וועם האט ער אריינגעלייגט? אותי ואת שר האופים, דאס הייסט אונז זעמיר געווען איקוועלי פארזינדיגט פאר פרעה, פרעה האט אונז ביידע פיינט געהאט, נישט אז זאלסט מיינען אז יוסף האט ארויסגענומען פון די קלוז אז פרעה האט מער פיינט דעם שר האופים, מילא וועגן דעם האט ער מיך געזאגט אז מיין פתרון איז אז איך וועל יא בלייבן לעבן יענעמס, ניין, זעמיר ביידע געווען איקוועלי בעד, און דאך האט דער יוסף בנבואה געוואוסט צו זאגן אקוראט אז איך וועל צוריק גיין און ער וועט געהארגעט ווערן. סאו פארציילט דער שר המשקים ווייטער פאר פרעה ונחלמה חלום בלילה אחד און ס'האבן מיר ביידע גע'חלומ'ט א חלום אין איין נאכט אני והוא דאס הייסט איך האב גע'חלומ'ט זיין פתרון אויכעט און יענער האט גע'חלומ'ט מיין פתרון איש כפתרון חלומו חלמנו און ס'האמיר גע'חלומ'ט א חלום וואס איז מורא'דיג שיין וואס שטימט מורא'דיג שטארק מיטן מיטן עקשועל פתרון פונעם חלום זאגט דער הייליגער רש"י איש כפתרון חלומו חלום הראוי לפתרון שנפתר לנו ודומה לו ס'איז געווען זייער סימילער צו די עקשועל חלום די פתרון וואס יוסף האט אונז געגעבן איז געווען מורא'דיג סימילער צו וואס אונז האבן מיר באמת גע'חלומ'ט, ס'הייסט די דיטעילס פון די חלום האט מורא'דיג שטארק געשטימט מיט די פתרון. און פארציילט ער ווייטער ושם אתנו נער, און דארט דארט איז געווען מיט אונז א שוטה וואס איז נישט ראוי צו ווערן צו עולה זיין לגדולה ווייל דער האט געזען דא אז דער דער יוסף גייט דא באקומען די וועלט'ס אטענשאן, פרעה גייט אים ער גייט ער גייט קענען פותר זיין און ער האט דא פאטענשאל צו ווערן א דאס האט ער אריינגעווארפן שלעכטע ווערטער אויף יוסף, נער, ער איז א שוטה, עברי, ער פארשטייט נישט אונזער שפראך, עבד לשר הטבחים, ער איז א עבד און אין די פארשריפטן פון פון מצרים שטייט דאך אז א עבד טאר נישט זיין קיין שר, איז ווייטער ונספר לו, און אונז האמיר אים פארציילט דעם חלום, און ויפתר לנו את חלומותינו, ער האט אונז פותר חלום געווען, איש כחלומו פתר, זייער מורא'דיג בטוב טעם ודעת ובשכל האט ער אונז פותר געווען פונקטליך לויט אונזער חלום, זאגט דער הייליגער רש"י נער עברי עבד, וואס עפעס פעלט אויס די גאנצע די גאנצע הקדמה דא? ער וואלט דאך געקענט פלעין זאגן ושם אתנו איש ונספר לו, לאמיר זאגן, וואס עפעס פעלט אויס די גאנצע הקדמה, זאגט די הייליגע רש"י אז ארורים הרשעים די רשעים זענען מורא'דיג פארשאלטן, שאין טובתם שלימה, אפילו ווען זיי טוען א טובה פאר א מענטש איז עס אויך נישט שלימה, איז אויך נישט גאנץ, מזכירו בלשון בזיון, ער מוז עם דערמאנען בלשון בזיון. סאו סאו כדי אראפ צו נידערן זיין ווערט אז פרעה זאל אים נישט אזוי רעספעקטן, וואס סאו איז זענען די דיטעילס פון די שלעכטע רייד וואס ער האט אריין געווארפן איז געווען אזוי, נער, שוטה ואין ראוי לגדולה, ער איז א שוטה, וואס הייסט נער, ער איז דאך שוין דרייסיג יאר אלט עט דיס פוינט, נאר ער איז א ער איז א שוטה, ער האט נישט קיין שכל, עברי, אפילו לשוננו אינו מכיר, דאס הייסט אין די פארשריפטן פון מצרים שטייט דאך אז אויב איינער אין ארדער אז א מענטש זאל זיין ראוי צו ווערן א שר מוז ער קענען אלע זיבעציג שפראכן, ניטאמאל מצריש קען ער אזוי גוט. און וויאזוי זאלסטו מיינען אז ער קען די אלע זיבעציג איבעריגע? עבד, ער איז א קנעכט, און וכתוב בנימוסי מצרים, ס'שטייט דאך אין די געזעץ ביכער פון מצרים, שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים, א עבד קען נישט ווערן קיין הערשער און ער קען אויך נישט אנטוהן קיין בגדי שרים. איש כחלומו, לפי החלום וקרוב לענינו, ס'איז געווען מורדיג סימילער צו די חלום, די פתרון איז געווען מורדיג סימילער צו די חלום, און ס'איז געווען מורדיג נאנט צו די עצם, צו די עצם חלום. ס'הייסט אז אסאך מאל איז א פתרון, אזוי ווי די נמשל, איז מורדיג ווייט פון א משל. באט אסאך מאל האסטו א משל, א נמשל וואס איז מורדיג מורדיג סימילער צו דעם, צו דעם, לייק, יע, דיס איז איט! סאו, די זעלבע זאך, ווען זיי האבן געהערט דעם פתרון פון יוסף האבן זיי אויך געשפירט אז דאס איז עס. ויהי כאשר פתר לנו כן היה, און אזוי ווי ער האט טאקע אונז פותר חלום געווען, טאקע אט אזוי איז עס געווען. אותי השיב על כני, מיך האט פרעה צוריקגעלייגט אויף מיין שטעלע, און ואותו דעם אנדערן, תלה, פונקטליך וויאזוי יוסף האט פותר חלום געווען. זאגט דער הייליגער רשי השיב על כני, נישט אז יוסף זאלסט דיך טועה זיין אז יוסף האט מיך צוריק געשטעלט אויף מיין פאזישן, נאר פרעה, הנזכר למעלה, כמו שאמר פרעה קצף על עבדיו, סאו נאר פארוואס פעלט דא די ווארט השיב פרעה על כני, ווייל ס'איז א מקרא קצר זאגט רשי, הרי מקרא קצר לשון, ולא פירש מי השיב, ס'שטייט נישט ארויס קלאר אז פרעה האט מיך צוריק געלייגט אויף מיין שטעלע, אבער זאלסט דיך נישט טועה זיין אז ס'איז יוסף, נאר ס'איז זיכער אז ס'איז פרעה. לפי שאין צורך לפרש זאגט רשי מי השיב ס'פעלט נישט אויס מיך צו זאגן ווער ס'האט מיך צוריק געשטעלט אויף מיין שטעלע, מי שבידו להשיב, ווער ס'האט די קעפעביליטיס מיך צוריק צו שטעלן דער האט מיך צוריק געשטעלט, והוא פרעה, וכן דרך כל מקראות קצרים, אזוי פירט זיך די תורה אסאך מאל אויסצולאזן ווערטער פון זאכן וואס דו דארפסט באמת האבן די ווארט כדי צו האבן קאנטעקסט, על מי שעליו לעשות הם סותמים אזוי לויט ווער ס'האט די קעפעביליטיס עס צו טון דער האט עס געטון, אזוי ווי אונז האבן געזען פאריגע וואך. ווען די אשת פוטיפר זאגט אז מהאט מיך אריינגעברענגט דא א נער עברי יא וואס איז אריינגעקומען לצחק בי דארפסטו נישט ארויסשרייבן אז פוטיפר האט עס געטוען ווייל די ווייסט עס סאיז אויך א מקרא קצר די זעלבע זאך דא איז אויך א מקרא קצר און ספעלט פשוט די ווארט פרעה סאו זאגט די פסוק ווייטער וישלח פרעה פרעה האט געשיקט א שליח און ויקרא את יוסף מהאט גערופן יוסף פון דעם תפיסה און ויריצהו מהאט אים ארויסגעיאגט מהאט אים ארויסגעיאגט מיט געוואלד מן הבור פון דעם תפיסה און די ספורנו לייגט צו. אז אזוי ווי אלע גאולות קומען מוראדיג מוראדיג שנעל, אזוי ווי ישועת השם כהרף עין, און אזוי ווי יציאת מצרים פון איין מינוט אויפן צווייטן איז מען ארויסגעגאנגען, די זעלבע זאך לעתיד לבוא זאגט ער ווען משיח גייט קומען גייט מען פון איין רגע אויפן צווייטן ארויסקומען ווערן אויסגעלייזט, און די זעלבע זאך ווען א מענטש האט א פערזענליכע פראבלעם קומט די ישועה כהרף עין, קוק צוריק אין דיין לעבן וועסטו זען אז אפט מאל וואס האסט געמיינט אז עס איז די ענד אוו די ווארלד און די אייבערשטער האט געגעבן א מאך א טו א דריי און אין איין מינוט האסטו פארגעסן אז דו האסט אמאל אפילו געהאט א פראבלעם. סאו ויריצוהו מן הבור מ'האט אים ארויס געיאגט פונעם בור, און ויגלח מ'האט אים אפגעשוירן, און ויחלף שמלותיו מ'האט געטשעינדזשט זיינע קליידער, ויבא אל פרעה מ'האט אים געברענגט צו פרעה, זאגט די הייליגע רש"י מן הבור, מן בית הסוהר פונעם תפיסה, שהוא עשוי כמין גומא וואס איז געווען געמאכט אזוי ווי א גריב, סאו נישט ממש א גריב אזוי ווי מ'דארף ארויף שלעפן מיט א בענדל, ווייל אויב יא וואלט ווען געדארפט שטיין אז וימשכו אותו מן הבור, נישט ויריצוהו מן הבור, ויריצוהו מ'האט אים ארויס געיאגט מיינט אז ס'איז געווען געהעריג סטעפס, ס'איז געווען געהעריג א וועג ארויס, נאר ס'איז געווען אזוי ווי א סאב בעיסמענט, וואס דארטן איז געווען די דזשעיל. זאגט רש"י אז וכן כל בור שבמקרא איז לשון גומא הוא, יעדע מאל וואס עס שטייט די ווארט בור מיינט עס א לשון פון א גריב, און כאטשיג א בור איז דאך געמאכט צו האלטן דארטן וואסער, אבער זאגט רש"י ואף אם אין בו מים קרוי בור אפילו א בור וואס האט נישט קיין וואסער ווערט אויך אנגערופן א בור. פוש"א בלע"ז, און ויגלח מ'האט אים אפגעשוירן, לכאורה, מען ווייסט דאך נאך נישט צו ער גייט קענען פותר חלום זיין. פרעה האט א האנטש. ער רופט אים. אפשר וועט ער אים קענען פותר חלום זיין. וואס עפעס געסטו אים שוין כבוד? וואס עפעס מאכסטו אים שיין? מפני כבוד המלכות, מען קומט נישט צום מלך באוואקסן מיט אסאך האר. ויאמר פרעה אל יוסף, האט זיך פרעה, וואנס יוסף איז אנגעקומען דארטן צו פרעה, האט פרעה זיך אנגערופן צו יוסף, חלום חלמתי, איך האב גע'חלומ'ט איין חלום, אזוי ווי אונז האמיר פריער געשמועסט, איך ווייס אז ס'איז איין חלום, אבער ופותר אין אותו. דער איין חלום קען מען מיך נישט פותר זיין, יעדער וויל זאגן אז ס'איז צוויי אנדערע חלומות, דאס מיינט דאס, דאס מיינט יענץ, ניין ניין איך פיל נאכנישט ווי דאס איז עס. און ואני שמעתי און איך האב געהערט עליך אויף דיר לאמר צו זאגן אז תשמע חלום לפתור אותו אז דו קענסט הערן און פארשטיין א חלום און דו קענסט עס פותר חלום זיין, זאגט די הייליגע רש"י תשמע חלום לפתור אותו, נישט פלעין פשוט דו הערסט, ווייל יעדער שוטה קען הערן, אבער דו דערהערסט! תאזין ותבין חלום לפתור אותו, אז דו קענסט פארשטיין און צוהערן און פארשטיין, דו גייסט אריין אין די בתוך תוכיות פונעם חלום, כדי צו קענען פותר חלום זיין. זאגט די הייליגע רש"י תשמע, לשון הבנה והאזנה, פארשטיין און הערן, כמו שומע יוסף, ווען די ברידערס פון יוסף זאגן, רעדן דארט נעבן יוסף, און זיי האבן נישט געוואוסט, כי שומע יוסף, אז יוסף הערט, מיינט נישט פלעין ער הערט, נאר אז ער פארשטייט זייער שפראך, זיי האבן גערעדט דארטן בלשון עברית, אין זייער, אין לשון קודש. און זיי האבן נישט געוואוסט אז יוסף פארשטייט וואס ער רעדט, זע איך אז שומע איז א לשון פון פארשטיין, אשר לא תשמע לשונו איז נאך א ראיה ווי ס'מיינט פארשטיין, אנטינדר"א בלע"ז. סאו ויען יוסף האט יוסף צוריק געענטפערט את פרעה לאמר בלעדי, די חכמה קומט נישט פון מיר, ס'איז נישט ס'האט גארנישט מיט מיר, נאר אלוקים יענה את שלום פרעה דער אייבערשטער, אויב ביסטו זוכה וועט די אייבערשטער אריינלייגן אין מיין מויל א געשמאקע ענטפער וואס דאס זאל זיין פאר די צופרידנהייט פון מיין הער פרעה, זאגט די הייליגע רש"י בלעדי אין החכמה משלי, די חכמה פון פתרון חלומות קומט נישט פון מיר, אלא אלקים יענה, די אייבערשטער וועט ענטפערן, וואס הייסט, יתן עניה בפי, ער וועט אריינלייגן א געשמאקע תירוץ אין מיין מויל, לשלום פרעה, וואס דאס זאל צופרידן שטעלן די דעת פון פרעה, איז וידבר פרעה אל יוסף, האט פרעה אנגעהויבן איבערצופארציילן דעם חלום פאר יוסף, בחלומי, זאגט ער אזוי, בחלומי הנני עומד על שפת היאור. אין מיין חלום שטיי איך על שפת היאור, סאו סאו קודם זעסטו דא איין חילוק אז דא שטייט על שפת היאור ביי די אריזשינעל חלום שטייט על היאור, סאו בעצם קודם די תורה חזר'ט דא איבער נאכמאל די גאנצע דיטעילס פון די חלום און ווען ער פארציילט עס פאר די חרטומי פרעה און פאר די חכמים דארטן זאגט ער נישט איבער די דעטאלן נאר די תורה זאגט אז פרעה האט פארציילט זיין חלום יו פיל אין די בלענקס דו ווייסט שוין וואס די חלום איז געווען ווייל ס'שטייט שוין אנפאנג סדרה וואס די חלום איז געווען, דא לכבודו של יוסף חזר'ט די תורה נאכמאל איבער די די חלום אין גרעיט דיטעיל. סאו די סיבה פארוואס ס'שטייט דא דיפרענט איז דא שטייט אין מדרש אז יוסף האט אזוי ווי אונז האבן גערעדט אנפאנג פון די שיעור אז יוסף אליינס האט אויך געחלומט ופרעה חולם מיט א ו' אז יוסף האט אויך געחלומט דעם זעלבן חלום און פרעה האט דא געוואלט מאכן א טריק איך גיי פארציילן פאר דעם יוסף זאכן מיט אביסל אנדערע דיטעילס פון וואס כ'האב ארידזשינעלי געחלומט כדי צו באמת זעהן צו דער בחור ווייסט וואס ער רעדט צו ער רעדט נישט קיין הוילע שטותים.

געשמאקע, פעטע, קיען, און ויפות תואר, ותרעינה באחו און זיי האבן געפאשעט דארטן אין די וויזע. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהם ס'קומט ארויס זיבן אנדערע דלות ורעות מורדיג שוואכע און שלעכטע ורעות תואר מאוד און ורקות בשר און ס'קוקט ס'קוקט אויס מורדיג אויסגעדארט און אויסגעמאגערט און לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע כ'האב נאכנישט אין מיין לעבן געזען אזאנס זאלסט מיר נישט זאגן אז אה ווייסט פארוואס דו האסט געחלומט ווייל דו טראכסט פון דעם בייטאג כ'האב נאך אין מיין לעבן נישט געזען אזא מין מציאות אזא שלעכטע אויסזעענדיגע קי, אז איך זאל, אז זאלסט מיר קענען טענה'ן אז איך האב עס געזען צופרי און ממילא וועגן דעם האב איך געטראכט פון דעם און איך האב גע'חלומ'ט פון דעם. זאגט די הייליגע רש"י דלות כחושות, מורא'דיג שוואך, כמו איז ווייל ווייל לכאורה איז פאר רש"י שווער געווען דא, וואס איז שייך ארעמקייט ביי א ביי א בהמה? עס מאכט דאך נישט קיין סענס, אבער די דלות דא מיינט כחושות מורא'דיג שטארק אפגעשוואכט כמו מדוע אתה ככה דל, דארט מיט די מעשה פון אמנון ווען ער איז געווען מורא'דיג פארטרויערט אז ער באקומט נישט וואס ער דארף, און מחמת גרויס טרויער איז ער מוראדיק קראנק געווארן, האט אים זיין חבר דארטן געפרעגט, פארוואס קוקסטו אויס אזוי שלעכט? פארוואס קוקסטו אויס אזוי קראנק? סאו זעה איך אויך, פארוואס קוקסטו אויס אזוי ארעם? מיינט נישט ארעם, נאר פארוואס קוקסטו אויס אזוי אפגעשוואכט? ורקות בשר, כל לשון רקות שבמקרא איז חסרי בשר, יעדע מאל וואס עס שטייט אין די תורה רקות, מיינט עס ווייניג פלייש, סאו רש"י וויל דא מדייק זיין, סאו עס שטייט נישט ריקות, ליידיג, ווייל רייק, ווען דו האסט א ספרינג וואטער באטל וואס איז אויסגעליידיגט פון וואסער, קענסטו זאגן די ווארט רייק אז עס איז ליידיג, דו האסט א בית קיבול, האסט א פלאץ וואו אריין צו לייגן וואסער, אבער עס ליגט נישט קיין וואסער אינסייד. ביי א קי איז דאס נישט שייך צו זאגן. וואס הייסט ער האט א בית קיבול? ער האט א גרויסע בויך אבער אין די בויך איז גארנישט דא? ניין, די גאנצע בויך איז וויין, די גאנצע בית קיבול איז אויסגעדארט. פאר דעם איז עס רקות, נישט ריקות, מיט א פתח, נישט מיט א צירי. און ותאכלנה הפרות הרקות והרעות. און פרעה פארציילט ווייטער אז דער. אז די שוואכע אויסגעדארטע קיען, די שלעכטע אויסזעענדיגע, האבן אויפגעגעסן את שבע הפרות הראשונות הבריאות די ערשטע וואס איך האב געזען, די געזונטע און געשמאקע. און דא לייגט ער צו א דיטעיל וואס ער האט נישט געזען אין די חלום נאר נאכן חלום האט ער אריינגעטראכט און ער האט געזאגט אז ותבאנה אל קרבנה איז אריינגעקומען אין די בויך פון די אויסגעמאגערטע און ולא נודע און ס'האט זיך נישט דערקענט כי באו אל קרבנה אז ס'איז אריינגעקומען אין זיי דאס הייסט עס האט נישט אויסגעקוקט ווי זיי ווערן יעצט גרעבער לכבוד דעם זיי האבן איינגעשלינגען אזא גרויסע קי און ומראיהן רע כאשר בתחילה בקיצור זייער אויסזען איז געווען די זעלבע שלעכט אזוי ווי ס'האט אויסגעקוקט פאר זיי האבן אויפגעגעסן די פעטע קיען, און ואיקץ און כ'האב מיך אויפגעוועקט, און וארא בחלומי איך האב געזען אין מיין נעקסטע חלום, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד ס'קומט ארויס זיבן זאנגען אויף איין סטעם, מלאות וטובות ס'געווען אנגעפילט מיט ווייצלעך וטובות און ס'געווען גוט, והנה שבע שיבולים צנומות, ליידיג פון ווייצלעך, דקות מורא'דיג שטארק אויסגעדארט שדופות קדים אויסגעקלאפט פון א מזרח ווינט, צומחות אחריהם טוען וואקסן נאכדעם, זאגט די הייליגע רשי צנומות, צונמא בלשון ארמי, סלע, אזוי ווי א שטיין, הרי הן כעץ בלי לחלוח, וקשות כסלע, וואס האט אויסגעקוקט אזוי ווי א האלץ וואס האט נישט קיין שום לחלוחית, און ס'איז הארט ווי א שטיין. און ותרגומו, נצן לקין, נצן אין בהן אלא הנץ. סאו בעיסיקלי אז ס'איז אז ס'האט געהאט נאר די נץ, נאר די די ארום און ארום א ווייץ איז דא אזא דינע שאלאכץ אזוי ווי ארום א פאפיטע, סאו נאר דאס איז איבער געבליבן, אבער די עצם ווייצל פון אינעווייניג איז ארויסגעפאלן, איז איז נישט דארטן געווען, לפי שנתרוקנו מן הזרע, ס'איז געווארן אויסגעליידיגט. פון די ווייצלעך. סאו בקיצור, אז איך האב געזען צנומות, סאו ליידיג פון ווייצלעך, וואס איז, וויאזוי קומסטו אן צו די ווארט ווייניג פון ווייצלעך, ווייל ס'איז א לשון צונמא, אזוי ווי רשי זאגט אז ס'איז א לשון פון א שטיין, אז ס'איז הארט ווי א שטיין, ס'האט נישט קיין שום לחלוחית אין דעם. און ותבלענה השיבולים הדקות, די דארע האבן איינגעשלינגען את שבע השיבולים הטובות, די גוטע געשמאקע ווייצלעך, און ואומר אל החרטומים, איך האב געזאגט פאר מיינע כישוף מאכערס, און ואין מגיד לי, קיינער האט מיר נישט געוואוסט צו ענטפערן, קיין גוטע פתרון, מילא בעט איך דיר יוסף, אפשר קענסטו מיר ענטפערן דא וואס די חלום מיינט, און מארגן וועלן מיר אונז זעהן דעם פתרון פון יוסף הצדיק, האב א סוקסעספול דעי און האב א לעכטיגן חנוכה.